איז געשטאנען די משנה א חילוק צו די איד האט עס ביי זיך ווייל ער אליינס איז א נזיר אדער ווייל ער אליינס דארף גיין ברענגען א קרבן תודה, אויף דעם זאגט די משנה קען איך נישט יעצט גיין נוצן די לחמי תודה די רקיקי נזיר גיין נוצן פאר מיינע מצות, טראכט זיך ווייסט וואס לאמיר אפשטופן דעם קרבן לאמיר עס גיין ברענגען אביסל שפעטער דערווייל האב איך דא די רקיקי נזיר אדער כ'האב דא די לחמי תודה לאמיר גיין דאס נוצן פאר מיך פאר פסח, אויף דעם זאגט די משנה דאס קען איך נישט טון. אבער אויב איז איינער וואס פארקויפט עס סתם בשוק, זיין דזשאב איז, דאס איז זיין פרנסה ער פארקויפט די לחמי תודה, ער פארקויפט די רקיקי נזיר צו מענטשן וואס דארפן עס האבן, אויף דעם זאגט די משנה מען קען עס יא נוצן, מען קען עס נוצן פאר די סדר, קען עס נוצן פאר זיינע מצות. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייס איך אז ס'איז א חילוק צו זאגן, און פון ווי ווייס איך אז טאמער ער אליינס דארף ברענגען א קרבן, דעמאלס קען איך עס נישט גיין נוצן? זאגט די גמרא אמר רבה, זאגט רבה דאמר קרא די תורה זאגט אונז ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה, זאגט אזוי, אין די תורה שטייט ושמרתם את המצות, דאס הייסט דו דארפסט אכטונג געבן בשעת דו מאכסט דיינע מצות ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג, און ממילא דרש'נט רבה, די ווארט איז דו דארפסט אכטונג געבן ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג, פארוואס ווייל דו זאלסט עס קענען עסן לשם מצה. אויב האסטו דא אכטונג געגעבן זאל נישט ווערן חמצ'דיג, פארוואס? לשם זבח, וויבאלד די תורה זאגט ווען דו גייסט ברענגען א קרבן דרייסיג פון די חלות תודה טאר נישט זיין חמצ'דיג, איז פשט איז דיין מחשבה איז נישט געווען דא די מחשבה אז דו ווילסט עס האלטן נישט חמצ'דיג פאר פסח, נאר עס איז געווען לשם זבח, און ממילא וויבאלד ס'איז נישט געווען לשם מצה, די תורה זאגט ושמרתם את המצות דארפסט היטן פאר די מצות, דאס הייסט ווען דו געבסט אכטונג ס'זאל נישט ווערן חמץ, דארפסט אינזין האבן פארוואס טוסטו עס וויבאלד דו ווילסט עס האבן לשם מצה, דא האסטו דאך געהאט אינזין לשם זבח, און ממילא קען איך עס נישט גיין נוצן פאר מיין סדר. רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט א אנדערע פשט, אין פסוק שטייט אמר קרא שבעת ימים מצות תאכלו, דארפסט קענען עסן דיין מצות פאר זיבן טעג, מצה הנאכלת לשבעת ימים, יצתה זו שאינה נאכלת לשבעת ימים, אלא ליום ולילה. איז דאך דא א חילוק, לגבי תודה, איינמאל וואס דו האסט געברענגט דעם קרבן תודה, מעג איך נאר עסן די חלות ליום ולילה, יענעם טאג און די נאכט און דאס איז עס. און ממילא זאגט ער, דער מענטש בשעת מעשה ווען ער האט געמאכט דעם די ברויט, האט ער דאך אינזין געהאט, כ'גיי ברענגען א קרבן תודה, און ממילא ווי לאנג מעג איך האבן די ברויט, דאס איז נאר פאר א טאג מיט א נאכט, און ממילא בשעת מעשה ווען ער האט עס געבאקן האט ער אינזין געהאט די פאלשע זאכן, די תורה זאגט פאר מצות, מוזט האבן שבעת ימים מצות תאכלו, דו מוזט באקן א זאך וואס דו גייסט אינזין האבן איך גיי עסן פאר די גאנצע זיבן טעג, דא האסטו דאך אינזין געהאט אז איך גיי עס נאר עסן ליום ולילה, אויב אזוי קומט אויס אז דו טארסט עס נישט גיין עסן, ממילא קענסטו עס נישט גיין נוצן פאר דיין מצות. איז רש"י שמועסט שוין אויס אז בעצם רב יוסף קריגט זיך נישט אויף רבה, און ער איז מסכים די חלק צו זאגן אז ס'מוז זיין אז ווען דו גיבסט אכטונג אויף חמץ מוזטו אכטונג געבן אויף חמץ לשם מצה און נישט לשם תודה, נאר ער לייגט צו אז חוץ דעם איז דא נאך א זאך. למאי נפקא מינה? איז פשוט. אויב לאמיר זאגן די מענטש האט אינזין געהאט בשעת ער גייט מאכן די מצות, איך גיי עס מאכן, איך גיי עס האלטן כשר לפסח, סיי פאר לחמי תודה, און סיי אפשר וועל איך גיין נוצן פאר מצות. איז די שאלה איז יעצט, אפשר מעג איך עס יא עסן? לפי רבה, וואס די רבה זאגט, די ווארט איז, אז דו מוזט עס האבן אינזין געהאט, אז דו ווילסט עסן דאס, דו ווילסט דאס האלטן כשר לפסח, ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג מוז עס זיין לשם מצה. אויב אזוי, טאמער בשעת מעשה ווען איך האב עס געבאקן, האב איך אינזין געהאט צוויי זאכן, כ'האב אינזין געהאט די לחמי תודה, און איך האב אויך אינזין געהאט למעשה אפשר גיי איך עס נוצן פאר מצות, אויב אזוי איז בסדר קענסט טאקע נוצן. אבער לפי רב יוסף, וואס רב יוסף זאגט אז די ווארט איז דו מוזט אינזין האבן אז איך גיי עס עסן פאר זיבן טעג, איז דאס איז א סתירה מיט לחמי תודה. אדער האב איך אינזין די לחמי תודה, וואס איז פשט איך האב עס אינזין איך גיי עס עסן ליום ולילה. אדער האב איך עס אינזין פאר מצות, איך גיי עס עסן פאר זיבן טעג, און ממילא דא ארבעט עס נישט צוזאמען, און ממילא טאמער די איד בשעת מעשה ווען ער געבאקן די ברויט האט אינזין געהאט איך גיי עס באקן לשם מצה, איך גיי עס באקן לשם תודה, קומט אויס לפי רבה מעג איך עס טאקע עסן, נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דו האסט עס אכטונג געגעבן ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג פאר ביידע זאכן, מה שאין כן לפי רב יוסף, דאס דאס איז א סתירה, צו זאגן זיבן טעג, אדער נאר א טאג מיט א נאכט איז א סתירה, און ממילא קען איך עס נישט גיין נוצן פאר מיינע מצות. איז זאגט די גמרא, מ'גייט ווייטער די גמרא ברענגען א ברייתא, תניא כוותיה דרבה, תניא כוותיה דרב יוסף, איך האב א ברייתא וואס איז א ראיה צו רבה, און איך האב א ברייתא וואס איז א ראיה צו רב יוסף. זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרבה, די ראיה צו רבה איז, ווייל עס שטייט אזוי אין די ברייתא, יכול יצא אדם ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר, וואלט קען מיינען א מענטש קען יוצא זיין די מצוה פון מצה מיט לחמי תודה אדער רקיקי נזיר, תלמוד לומר ושמרתם את המצות, זאגט די תורה מיר די זעלבע זאך ווי מען האט שוין יעצט דערמאנט, די תורה זאגט ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת לשם מצה, דו מוזט אכטונג געבען עס זאל נישט ווערן חמצ'דיג, לשם מצה, ווען דו בשעת'ן באקן מוזט אינזין האבן, איך געב אכטונג עס זאל נישט ווערן חמצ'דיג ווייל איך מאך עס לשם מצה. יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח. קומט אויסצושפארן דאס וואס דו האסט קלאר האסט אינזין געהאט, דו ווילסט אינזין האבן זאל נישט ווערן חמצ'דיג ווייל דו גייסט עס נוצן פאר תודה, און שפעטער טוישסטו דיין מיינונג און זאגסט ווייסט וואס איך גיי עס נוצן פאר מצות, דאס ארבעט נישט. תניא כוותיה דרב יוסף, יכול יצא אדם ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר, תלמוד לומר שבעת ימים מצות תאכלו, זאגט די תורה קלאר דעם פסוק, אזוי ווי רב יוסף האט געברענגט, תלמוד לומר שבעת ימים מצות תאכלו, מצה הנאכלת לשבעה, יצתה זו שאינה נאכלת לשבעה אלא ליום ולילה, און ממילא דא וויבאלד האסט דאך נישט אינזין געהאט דו גייסט עס עסן שבעה, נאר דו האסט אינזין געהאט דו גייסט עס עסן ליום ולילה וואס דאס איז דאך די הלכה לגבי דא די לחמי תודה, אויב אזוי קומט אויס קען איך עס נישט גיין נוצן צו גיין עסן און יוצא זיין די מצוה פון מצה. פרעגט די גמרא, ותיפוק ליה מלחם עוני, דאס איז אלעס זייער שיין און וואויל, דו האסט מיר געברענגט איין פסוק, רב יוסף האט געברענגט א צווייטן פסוק, און פון דארטן ווייס איך אז איך קען נישט נוצן א לחמי תודה אדער רקיק הנזיר צו גיין מאכן מצות דערפון, פרעגט די גמרא, איך האב אסאך א בעסערן פשט, וואס מוזטו צוקומען און ברענגען נייע פסוקים, לערן עס ארויס מלחם עוני, די תורה רופט דאך אונזערע מצות לחם עוני, און ממילא זאג, מי שנאכל באנינות, יצא זו זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה. וואס דארפסט מיר ברענגען נייע פסוקים, זאג פשוט מצות זענען לחם עוני, און ממילא לחמי תודה, קען איך דאך נישט עסן בשעת איך בין אנינות, די רקיק הנזיר קען איך נישט עסן בשעת איך בין אנינות, ווי רש י זאגט שוין, מה דאך מעשר וואס איז אסאך מער לייכטער, ס'איז אסאך מער קל, איז די הלכה מ'טאר עס נישט עסן באנינות, אזוי ווי די תורה זאגט לא אכלתי ממנו באוני, און ממילא אוודאי דא קדשים קען ער נישט גיין עסן באנינות, און ממילא וואס דארפסטו מיר ברענגען א נייע פסוק ושמרתם את המצות, אדער שבעת ימים מצות תאכלו, זאג פשוט, לחם עוני, די תורה רופט עס אן עוני, און ממילא דאס קען איך נישט עסן בשעת איך בין אנינות. זאגט די גמרא ניין. סבר לה כרבי עקיבא, ער האלט אזוי ווי רבי עקיבא. דאמר עני כתיב, אונז האבן דאך געהאט א גמרא אין דף ל ו, די גמרא געהאט געקלערט די ווארט עני קומט עס פון עוני פון אנינות אדער עני פון ארעמקייט, און ממילא זאגט ער ער האלט נישט ס'האט נישט קיין שייכות צו עוני, ס'האט נישט קיין שייכות צו טרויעריגקייט, נאר וואס ער האלט אזוי ווי רבי עקיבא, אז ס'איז מיינט לשון עני, לשון ארעמקייט, און ממילא וואס קען מען ארויסלערנען פון דעם אז איך טאר נישט האבן קיין מצה עשירה, אבער עסן באוני איז נישטא קיין חיוב וואס די תורה הייסט מיר אז איך מוז קענען עסן מיין מצות בשעת איך בין אנינות, אויב אזוי קומט צוריק דארף איך האבן דעם פסוק ושמרתם את המצות אדער דארף איך האבן דעם אנדערן פסוק שבעת ימים מצות תאכלו. פרעגט די גמרא ותיפוק ליה דהוה ליה מצה עשירה, זייער שיין און וואויל, אבער ווייסט וואס, אז דו גייסט שוין אויסטייטשן עוני מיינט פון לשון עניות, אויב אזוי ותיפוק ליה דהוה ליה מצה עשירה. די מנחות, ווי אזוי מאך איך די לחמי תודה? ווי אזוי מאך איך די רקיק הנזיר? איך מאך עס דאך מיט דעם וואס איך לייג אריין אויל אין דעם, איך מיש אויס די אויל, איך מיש עס אויס מיט די סולת, און ממילא אויב אזוי זאגט למעשה איז עס דאך א מצה עשירה, די מינוט וואס דו לייגסט נישט אריין וואסער אדער דו לייגסט אריין א צווייטע זאך, ווי דא לייג איך אריין דעם אויל, אויב אזוי קומט דאך אויס א מצה עשירה, און ממילא פרעגט די גמרא ווייטער, וואס דארפסטו רבי יוסי מיר ברענגען א פסוק, וואס דארף רבי מיר ברענגען א נייע פסוק, אז דו האלטסט עוני איז מלשון עניות, ס'איז דאך למעשה א מצה עשירה, ווייל ס'איז נישט מיט וואסער נאר ס'איז געמאכט מיט אויל, אויב אזוי דאס איז דאס אליינס איז שוין א סיבה פארוואס איך זאל עס נישט קענען נוצן פאר מצה'ס. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, זאגט רבי שמואל בר רבי יצחק, רביעית היא, דו ווייסט וואס מ'האט אריינגעלייגט אין די גאנצע לחם תודה, דארט קוקן, אז דו ווייסט וואס מ'האט אריינגעלייגט, כמעט גארנישט, א רביעית, ומתחלקת היא לכמה חלות, און ממילא עס ווערט אזוי שטארק אויסגעמישט אז ס'בלייבט גארנישט אינעווייניג, ס'איז אביסל בעסער צו פארשטיין, לאמיר נאר אנקוקן די לחמי תודה, די לחמי תודה האט מען גענומען א האלבע לוג פון שמן וואס מ'האט דארט אריינגעלייגט, דאס איז געווען פאר אלע פערציג ברויט, יעצט מען האט עס צוטיילט נישט נישט גלייך צוטיילט אבער לאמיר אויסרעכענען איין חצ א חצי לוג פון שמן לפי די קלענערע שיעור איז הונדערט צוויי און זיבעציק מיליליטער לפי די חזון איש שיעור איז צוויי הונדערט אַכט און נײַנציק מיליליטער דאס הייסט ס'איז כמעט גארנישט יעצט די סולת אקעגן דעם האט מען גענומען צוויי איפה צוויי איפה איז בערך אדער כמעט פופציג ליטער לפי די קלענערע שיעור אדער לפי די חזון איש שיעור איז עס זעקס און אַכציק ליטער דאס הייסט דו האסט זעקס און אַכציק ליטער וואס איך פיל עס אלעס אן מיט סולת און ממילא די קאמפעריסאן איז זייער קליין קענסט אנקוקן אביסל ווי מען נעמט א דזשאג כלי מען האט אנגעפילט ממש אביסל א דריטל וואס דאס איז די גרעסערע שיעור האט מען אנגעפילט מיט וואסער מיט אויל, און שפעטער האט מען גענוצט די גרויסע פֿינף ליטער באטעלס, און פון דעם האט מען גענומען, און מען האט אריין געלייגט אין דעם סולת, און נישט נאר איינס האט מען גענומען, נאר וואס, מען האט אנגענומען צען אזעלכע, אנקומען צו פופציג ליטער, דאס הייסט צען מאל האט מען אנגעפילט אזעלכע גרויסע באטעלס מיט מעל, און למעשה אויל האט מען גענוצט ממש א קלייניגקייט, אדער לפי די גרעסערע שיעור איז עס נאך מער, און ממילא די קאמפעריסאן וויפיל מען לייגט אריין די אויל אקעגן די סולת איז אזוי ווייניג, און ממילא זאגט די גמרא אז ס'איז גארנישט. און ממילא זאגט די גמרא, איי וועסטו מיר זאגן אז וואס, ס'שטייט דאך לחם עוני, אויב אזוי ווי אזוי קענסטו דאך נוצן, ס'דאך א מצה עשירה, זאגט אמר רבי שמואל בר רבי יצחק רביעית היא ומתחלקת היא לכמה חלות, און ממילא ס'בלייבט אזוי ווייניג, ס'דא אזוי ווייניג אויל אקעגן דעם גאנצן סולת, און ממילא דארף איך זיך בכלל נישט רעכענען דערמיט. פרעגט די גמרא ותיפוק ליה, אקעי, דו האסט מיר אלעס זייער שיין פארענטפערט, פרעג איך דיך אבער, ותיפוק ליה דאינן נאכלות בכל מושבות, אונז ווייסן דאך, א מצה מוז מען קענען עסן בכל מושבותיכם, ווי א איד איז נאר מוז ער גיין קענען עסן די מצה, און ממילא דא האב איך דאך א פראבלעם, דא מוז איך דאך עסן אין ירושלים, אויב אזוי האב איך א פראבלעם, וויאזוי קענסטו מיר זאגן, ווי אזוי וואלט געווען א הווה אמינא צו זאגן, איך מעג נעמען די רקיקי נזיר, איך מעג נעמען די לחמי תודה, איך האב א אנדערע פראבלעם, די תורה זאגט מיר בכל מושבותיכם, איך מוז עס קענען עסן איבעראל, און דאס טאר איך נישט ארויסנעמען פון די חומה פון ירושלים. און ממילא אויב אזוי לכאורה ווייטער דארף איך נישט האבן נישט ושמרתם את המצות, איך דארף נישט האבן שבעת ימים מצות תאכלו, ס'איז פשוט איך מוז עס קענען עסן איבעראל, און אזא מצה קען איך נישט עסן איבעראל. אמר ריש לקיש, זאגט ריש לקיש, זאת אומרת חלות תודה רקיקי נזיר נאכלים בנוב וגבעון, אז וואס פון דא זעה איך, די גמרא ברענגט א מחלוקת אין זבחים לגבי דעם, אבער זעסטו אז וואס נוב וגבעון, דארט האט מען אויך געמעגט ברענגען אזעלכע קרבנות און שפעטער האט מען קענען עסן די חלות ווי מען וויל נאר, און ממילא זאגט די גמרא ס'איז געווען אמאל א צייט בעצם וואס מען האט יא געמעגט עסן איבעראל, און ממילא ס'איז דא אזא מציאות כ'זאל עסן לחמי תודה די רקיקי נזיר אינדרויסן פון ירושלים, און ממילא ווייטער ווילסט מיר ברענגען די תורה זאגט מיר אז איך מוז עס קענען עסן איבעראל, טייטש ס'איז געווען אמאל א צייט וואס מען קען עס עסן איבעראל, ס'איז געווען אמאל א וועג, פארוואס? בשעת די משכן איז געווען אין נוב וגבעון. נאר אלס אינטערעסאנטקייט קען מען דא זעהן אביסל די מעשה ווי אזוי ס'איז געגאנגען די תקופה פון די משכן, דאס הייסט די משכן איז געבויט געווארן ערשט אין די מדבר, דאס הייסט מ'האט געבויט די משכן, ס'איז געווען דארטן פאר נײַן און דרײַסיק יאר, שפעטער ווען אידן זענען אריין געקומען צו ארץ ישראל איז ערשט געווען אין גלגל, שפעטער איז עס געווען אין שילה, שפעטער איז עס אריבער געגאנגען צו נוב, שפעטער צו גבעון, שפעטער האט מען געבויט די בית ראשון, שפעטער איז שוין געווען וואס דער בית ראשון איז געשטאנען פאר פֿיר הונדערט און צען יאר, מען קען זעהן די ווי לאנג ס'איז געשטאנען אויף יעדן פלאץ, לפי די טשארט קען מען דא זעהן קלאר, און זעהן אביסל פארשטיין אביסל די תקופה פון די משכן, זעהן ווי ס'איז געפארן פון איין פלאץ צום צווייטן, נאר די גמרא וויל זאגן אז בשעת וואס איז געווען בנוב וגבעון, דאס איז געווען פלעצער וואס איז נישט געווען אין ירושלים, און נאך אלץ האט מען געקענט ברענגען דארטן די קרבנות, און זעהסט דאך אויב אזוי ס'איז געווען אמאל א וועג וואס מען האט געקענט האבן די רקיקי נזיר די לחמי תודה אינדערויסן פון ירושלים. זאגט די גמרא ווייטער, תניא אמר ר' אילעאי, זאגט ר' אילעאי, שאלתי את ר' אליעזר, איך בין געגאנגען פרעגן ר' אליעזר, מהו שיצא אדם בחלות תודה רקיקי נזיר, וואס איז די הלכה, קען א מענטש יוצא זיין מיט לחמי תודה מיט רקיקי נזיר? אמר לי האט ער מיר געזאגט, לא שמעתי, איך ווייס נישט, איך האב קיינמאל נישט געהערט אזא הלכה. באתי ושאלתי לפני רבי יהושע, בין איך געגאנגען פרעגן רבי יהושע, אמר לי, האט ער מיר געזאגט, ס'איז א משנה, הרי אמרו חלות תודה, רקיקי נזיר שעשאן לעצמו אין אדם יוצא בהן, למכור בשוק יוצא בהן, ס'ווענדט זיך, די משנה זאגט דאך, אויב האסט עס געמאכט פאר זיך ווייל דו אליינס דארפסט ברענגען א קרבן, אויב אזוי קענסטו נישט יוצא זיין דערמיט, אויב ביסטו פשוט איינער וואס פארקויפט עס אויפן שוק, דעמאלטס קען איך יא. זאגט די גמרא, כשבאתי והרציתי דברים לפני רבי אליעזר, איך בין צוריק געגאנגען צו רבי אליעזר, אמר לי, האט ער מיר געזאגט, ברית, איך מאך א שבועה, הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני, יא, ס'איז אמת, דאס איז טאקע דאס וואס משה האט געלערנט פון באשעפער אויף סיני, און אזוי האט משה איבערגעזאגט טאקע, אז ס'מאכט זיך א חילוק, אויב האסט עס געמאכט פאר דיך, דעמאלס טאקע די הלכה אז וואס? מעגסט עס נישט נוצן, אויב האסט עס געמאכט צו גיין פארקויפן בשוק, דעמאלס מעג איך עס יא נוצן. זאגט די גמרא איכא דאמרי, ס'איז דא אנדערע וואס זאגן ניין, ברית, ער האט געפרעגט, וואס, איך מאך א שבועה? הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני, איז דאס עפעס וואס מען האט געזאגט פאר משה בסיני? ולא טעמא בעי, וואס זיי זאגן נישט קיין שום טעם הסבר, וואס איז א חילוק אז ביי מיך איך מאך עס פאר מיך, אז איך וויל ברענגען א קרבן תודה, אז איך בין א נזיר, דעמאלס זאגסטו ער קען עס נישט נוצן, אז דו גייסט עס צו פארקויפן אויפן שוק, דעמאלס זאל איך עס יא קענען נוצן, מהיכי תיתי ס'זאל זיין א חילוק? ולא טעמא בעי און ער זאגט נישט קיין שום טעם?

אויב אזוי קומט דאך אויס אז ער טראכט בשעת'ן באקן ווייסט ער שוין קען זיין ער וועט נישט האבן קיין קונה דאס מאל, און ממילא טראכט ער ביי זיך אויב אזוי ווייסט וואס, איך גיי עס נוצן פאר מצות, איך גיי נוצן דאס לשם מיינע מצות, אז בשעת מעשה ווען ער באקט עס ווייסט ער שוין קען זיין ער וועט עס פארקויפן און יענער וועט עס נוצן פאר זיינע קרבנות, אדער קען זיין איך וועל עס נישט קענען פארקויפן וועל איך עס אליינס נוצן פאר מיך. און ממילא דארף מען גיין דא לפי רבה, וואס רבה זאגט די ווארט איז ושמרתם את המצות, מען דארף אכטונג געבן אז ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג, און ממילא ער מוז האבן ס'זאל נישט ווערן חמצ'דיג לשם מצה, איז דא קלאר, וויבאלד ער פארקויפט עס אויך בשוק, ווייסט ער דאך קלאר אז ס'קען צוקומען צו א מסיק, ס'קען צוקומען צו א פאל ער וועט עס נישט קענען פארקויפן, אויב אזוי וועט ער עס וועלן האלטן פאר זיך, אויב אזוי האט ער אינזין אז ער גייט עס מאכן לשם מצות, אויב אזוי קען ער עס טאקע נוצן פאר פסח, און ממילא מה שאין כן אז ער מאכט עס פשוט פאר זיך אליינס,